בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף ג' מ'הייבט אן דף בייז עמוד בייז פֿינף שורות פון אונטן אלא תולדה דקרן כקרן איז אזוי מען האלט מיר דא אינמיטן א סוגיא מען האט געזען די משנה ארבעה אבות נזיקין און די גמרא האט געזאגט אז תני אבות מכלל דאיכא תולדות אז סשטייט אבות א סימן אז סדא תולדות האט די גמרא געוואלט וויסן צו תולדותיהן כיוצא בהן צו תולדותיהן לאו כיוצא בהן צו די דין פון די תולדות איז פונקט ווי די אבות צו נישט האמיר געזען א מימרא פון רב פפא אז רב פפא האט געזאגט יש מהן כיוצא בהן ויש מהן לאו כיוצא בהן אז ס'איז דא געוויסע תולדות וואס זענען גלייך צו די אבות, און ס'איז דא אזעלכע וואס נישט. איז די גמרא זוכט יעצט וואו טרעפט מען תולדות וואס זענען נישט גלייך צו די אבות. איז אין די פריערדיגע סוגיא האט מען געזען די גמרא האט פרובירט זוכן ביי קרן, אז אפשר זענען די תולדות פון קרן אנדערש ווי די אב פון קרן, און די גמרא האט געזאגט אוודאי נישט, פארוואס זענען זיי טאקע אנדערש? און ממילא זאגט יעצט די גמרא, אלא תולדה דקרן כקרן וכי קאמר רב פפא,

מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק כי יבער איש שדה או כרם טאמער א מענטש פירט זיינע בהמות אין א שדה אדער א כרם זאגט דער פסוק ושילח את בעירו וביער בשדה אחר וואס רשי זאגט דארט אויפן פסוק אז דאס מיינט טאקע שן ורגל ושילח גייט ארויף אויף רגל און וביער גייט ארויף אויף שן זאגט טאקע די ברייתא ושילח זה הרגל ווי ווייסט מען אז ושילח איז א ענין פון רגל ווייל וכן הוא אומר שטייט א פסוק אין ישעיה משלחי רגל השור והחמור, זעהט מען אז ושילח גייט ארויף אויף רגל, ווייטער וביער זה השן, ווי זעהט מען אז ביער גייט ארויף אויף שן ווייל וכן הוא אומר, שטייט אין פסוק אין מלכים כאשר יבער הגלל עד תומו, יעצט ווי ליגט דא די ווארט שן אין דעם פסוק, איז רשי זאגט צוויי פשטים איין פשט זאגט רשי אז גלל מיינט טאקע שן, ווייל אזוי ווי די שען די ציין איז אמאל אויפגעדעקט אמאל צוגעדעקט איז גלל איז אויך א לשון פון א זאך וואס איז מגולה, א צווייטע פשט זאגט רש"י אז דער פסוק גייט דאך ארויף אויף א נבואה וואס אחיה זאגט דארט צו די פרוי פון ירבעם אז זיין פרוי אז זיין משפחה אז ירבעם'ס משפחה גייט פארניכטעט ווערן כאשר יבער הגלל עד תומו, פשט גלל איז צואה איז אזוי ווי די ציין צונעמט עסן און מאכט פון דעם צואה איז די משפחה פון ירבעם וועט אויך אויסגעמעקט ווערן, איז על כל פנים זעהט מען ווייטער דא אן ענין פון שען, און אז שטייט כי יבער כאשר יבער זעהן מיר אז ביער גייט ארויף אויף שן, און ממילא אז ס'שטייט אין פסוק ושילח את בעירו וביער בשדה אחר, איז ושילח מיינט רגל און וביער מיינט שן, פרעגט אבער די גמרא אויף דעם ברייתא אמר מר ושילח זה רגל, פרעגט די גמרא וואס דארף מען האבן א פסוק, די גמרא ברענגט א פסוק משלחי רגל השור והחמור, פון דארט זעהט מען אז ושילח גייט ארויף אויף רגל, וואס דארף מען א פסוק? זאגט די גמרא אמר מר ושילח זה רגל וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור, איך פארשטיי נישט זאגט די גמרא, טעמא דכתב רחמנא משלחי רגל השור והחמור, הא לאו הכי במאי מוקמת לה, פשט וואס דען רעדט די פסוק? ווען נישט דו האסט א ראיה פון משלחי רגל השור והחמור, וואס דען וואלסטו געזאגט מיינט ושילח, ושילח את בעירו אי קרן כתיב, קרן קען דאך עס נישט מיינען, ווייל קרן האמיר שוין נעכטן געזען, שטייט אין אן אנדערע פסוק, ווייטער אי שן כתיב, שן שטייט דאך אויך וביער האמיר געזען ביער איז א לשון שן, איז בלייבט איבער ושילח, און וואס קען מיינען ושילח מוז מען זאגן אז ס'מיינט רגל, און וואס דארף מען האבן א ראיה פון א פסוק פון משלחי רגל השור והחמור, ענטפערט די גמרא ניין מ'דארף א ראיה איצטריך, ווייל סלקא דעתך אמינא אידי ואידי אשן, והא דמכליא קרנא, הא דלא מכליא קרנא, קא משמע לן, פשט, ווען נישט אונז האמיר די פסוק משלחי רגל השור והחמור, וואלט איך געזאגט סיי ושילח סיי וביער ביידע גייט ארויף אויף שן, איי וואס דארף מען האבן צוויי פסוקים אויף שן, איז וואלט איך דיר געזאגט, אז איך דארף צוויי פסוקים אויף שן ווייל נישט יעדע שן איז גלייך, פשט ס'דא אמאל א בהמה גייט אריין צו יענעם אין פעלד און עסט אויף יענעמ'ס פירות בלייבט נישט איבער קיין זכר, דאס טייטש מכליא קרנא ס'בלייבט נישט איבער די קרן ער עסט עס אויף אינגאנצן, שפעטער איז דא אמאל א בהמה גייט אריין צו יענעם אין פעלד און די פירות דארט האבן נאר אנגעהויבן וואקסן, איז ווען מ'עסט אויף די פירות ווען די בהמה עסט אויף די פירות ווען עס האט נאר אנגעהויבן וואקסן איז אוודאי גייט עס צוריק וואקסן נאר ווען עס וואקסט צוריק וואקסט עס נישט צוריק אזוי שיין ווי פריער, און ממילא דא וואלט געווען א צד צו זאגן אז אפשר דארף מען נישט באצאלן פאר דעם שטייט צוויי מאל שן שטייט סיי ושילח סיי וביער, וביער האב איך זאגן מיינט מכליא קרנא וביער איז א לשון אז ס'בלייבט נישט איבער קיין זכר, ושילח האב איך זאגן מיינט אויך שן אבער לא מכליא קרנא פשט אז די תורה איז אונז מחדש אפילו די פירות איז נישט אינגאנצן פארניכטעט דארף מען אויך צאלן, אזוי וואלט איך געזאגט ווען נישט ס'שטייט משלחי רגל השור והחמור, פאר דעם אז שטייט משלחי רגל השור והחמור ווייס איך נישט אזוי ווייס איך אז ושילח איז רגל און וביער איז שן.

כעין די זעלבע סוגיא אויף שן, פשט, די זעלבע שקלא וטריא נאר אויף שן, פריערט האט מען געפרעגט אויף רגל, וואס דארף מען האבן א ראיה פון משלחי רגל השור והחמור, יעצט וועט די גמרא פרעגן וואס דארף מען א ראיה פון די אנדערע פסוק פון כאשר יבער הגלל עד תומו, ברענגט די גמרא די לשון פון די ברייתא אמר מר וביער זו השן, וכן הוא אומר כאשר יבער הגלל עד תומו, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט וואס דארף מען א פסוק, טעמא דכתב רחמנא כאשר יבער הגלל עד תומו, הא לאו הכי, במאי אוקימנא לה, אי קרן כתיב, אי רגל כתיב, פשט וואס דארף מען האבן א ראיה פון א פסוק, וואס דארף מען די פסוק כאשר יבער הגלל עד תומו, כ'וואלט אליין געוואוסט אז וביער איז שן, ווייל קרן אויף קרן האב איך שוין א פסוק, אויף רגל האב איך שוין די פסוק ושילח, איז וואס בלייבט איבער די וביער, מוז מען זאגן ס'מיינט שן, וואס דארף מען א ראיה פון כאשר יבער הגלל עד תומו, ענטפערט די גמרא איצטריך, ניין מען דארף דעם פסוק, ווייל ווען נישט די פסוק וואלט איך געזאגט סלקא דעתך אמינא, אידי ואידי ארגל, ווען נישט די פסוק וואלט איך געזאגט אז ביידע סיי ושילח סיי וביער,

דעמאלטס דארף מען באצאלן, אבער ווי ווייסטו אז ווען די בהמה גייט אליין און איז מזיק אז מען דארף אויך צאלן? פאר דעם שטייט וביער, וביער איז א לשון געגאנגען אליין, אזוי וואלט איך געזאגט ווען נישט די לימוד כאשר יבער הגלל עד תומו, אבער יעצט אז מיר האבן די לימוד כאשר יבער הגלל עד תומו ווייס איך אוודאי אז ס'איז נישט אזוי, ושילח איז רגל און וביער איז שן. איי פרעגט די גמרא, והשתא דאוקי אשן, רגל דאזלא ממילא מנלן, פשט יעצט אז דו זאגסט מיר אז ושילח איז רגל און וביער איז שן, און ושילח האסטעך געזאגט איז א לשון פון א באלעבאס וואס שיקט זיין בהמה, איז האב איך טאקע א לימוד אז ווען א באלעבאס שיקט די בהמה צו יענעם פעלד אריין אז מען דארף באצאלן, אבער ווי ווייסטו טאקע אז ווען די בהמה גייט אליין אז מען דארף אויך צאלן? ענטפערט די גמרא די זעלבע סארט תירוץ פון פריערט, דומיא דשן, מה שן לא שנא שלחה שלוחי לא שנא דאזל ממילא, אף רגל לא שנא שלחה שלוחי לא שנא אזלא ממילא, אזוי ווי שן איז נישט קיין חילוק צו די בהמה גייט אליין צו די באלעבאס שיקט ווייל דארט שטייט נישט א לשון ושילח דארט שטייט א לשון וביער אפילו אז ער גייט אליין איז לערנט מען שוין ארויס רגל פון שן אז אזוי ווי שן איז אפילו ווען די בהמה גייט אליין די זעלבע זאך רגל אויך. איי פרעגט די גמרא ולכתוב רחמנא ושילח ולא בעי וביער דמשמע רגל ומשמע שן לכאורה וואס דארף שטיין אין פסוק ושילח וביער וואלט גענוג געווען אז שטייט ושילח וואס ושילח קען מיינען ביידע

שן האט די חומרא אז יש הנאה להזיקו, רגל האט די חומרא אז הזיקו מצוי, אבער נישט פשט איינס האט מער א חומרא פונעם אנדערן, איז וועלכע גייסטו מוציא זיין? פשט וועלכע העסטו זאגן אז מען מיינט נישט, קענסט דאך נישט מוציא זיין קיינס פון זיי, איז ממילא העסטו מוזן זאגן אז ס'מיינט ביידע, און וואס איז די פראבלעם פארוואס קען נישט שטיין ושילח אליין? ענטפערט די גמרא, די זעלבע סארט תירוץ פון פריערט, איצטריך, סלקא דעתך אמינא הני מילי היכא היכא דשלח שלוחי, אבל אזלא ממילא לא, קא משמע לן. פשט ענטפערט די גמרא ווען ס'שטייט נאר ושילח, איז אין הכי נמי כ'וואלט געקענט ארויסלערנען פון ושילח סיי שן און סיי רגל. אבער, אזוי מ'האט פריערט געשמועסט ושילח איז א לשון די באלעבאס האט געשיקט, וואלט איך געזאגט אז יא ווען די באלעבאס שיקט זיין בהמה דעמאלטס איז מען מחויב אויף שן ורגל. ווי ווייסט מען אז ווען די בהמה גייט אליין איז מען אויך מחויב? פארדעם מוז שטיין וביער. יעצט אז שטייט וביער זאג איך אז ושילח מיינט רגל, וביער מיינט שן, און מ'לערנט ארויס איינס פון צווייטן אז מ'איז אלעמאל מחויב, סיי ווען ס'איז מכליא קרנא סיי ווען ס'איז לא מכליא קרנא, סיי ווען די באלעבאס שיקט, און סיי ווען די בהמה גייט אליין. איז על כל פנים האבן מיר פעסטגעשטעלט וואס איז דאס די אב פון רגל און פון וואו מ'לערנט עס ארויס, און וואס איז דאס די אב פון שן און פון וואו מ'לערנט עס ארויס. איז יעצט דארף מען וויסן וואס זענען די תולדות, און נאכדעם וועט מען קענען שמועסן צו די תולדות זענען גלייך צום אב צו נישט. איז פרעגט טאקע די גמרא תולדה דשן מאי היא, וואס איז די סארט תולדות איז דא ביי שן, איז לאמיר טראכטן וואס איז די תכונה וואס שן איז אנדערש פון די אנדערע אבות האבן מיר געשמועסט אז שן איז יש הנאה להזיקו איז דארף מען טרעפן אנדערע סארט הזיקות וואס יש הנאה להזיקו זאגט טאקע די גמרא נתחככה בכותל להנאתה וטינפה פירות להנאתה פשט א בהמה רייבט זיך אריין אין א וואנט ווייל ער וויל זיך מהנה זיין אדער ער וואלגערט זיך אויף די ערד ווייל ער וויל זיך מהנה זיין און ער מאכט שמוציג פירות ער מאכט קאליע פירות וואס ביי די ביידע איז יש הנאה להזיקו דאס זענען תולדות דשן. און יעצט דארף מען דן זיין צו די תולדות זענען גלייך צום אב צו נישט, פרעגט די גמרא, פארוואס זאל עס זיין אנדערש? מאי שנא שן דיש הנאה להזיקו וממונך ושמירתו עליך הני נמי יש הנאה להזיקן וממונך ושמירתן עליך, דהיינו וואס איז אנדערש די תולדות פונעם אב אזוי ווי די אב פון שן איז א זאך וואס יש הנאה להזיקו און ס'איז דיין געלט און דו דארפסט אויפפאסן אויף דעם און טאמער ס'איז מזיק דארפסטו באצאלן, איז די זעלבע זאך ביים תולדה פשט די תולדה איז פונקט ווי די אב פארוואס זאל מען זאגן אז די תולדה האט א אנדערע דין ווי די אב? אלא נאר זאגט טאקע די גמרא מוז מען אוודאי זאגן אז תולדה דשן כשן אז די תולדות פון שן זענען פונקט ווי די אב פון שן. נאר וואס דען? רב פפא האט דאך געזאגט אז ס'דא אזעלכע תולדות זענען אנדערש פונעם אב. העט מען מוזן זאגן ער האט גערעדט פון רגל. וכי קאמר רב פפא אתולדה דרגל. מוז מען זאגן אז די תולדות פון רגל זענען אנדערש פונעם אב. און וואס זענען טאקע די תולדות פון רגל? האט מען געשמועסט וואס די תכונה וואס מאכט רגל אנדערש פון די אנדערע הזיקות איז אז רגל איז הזיקו מצוי. איז תולדה דרגל מאי היא זוכט מען יעצט אנדערע תולדות וואס זענען אויך הזיקו מצוי. ברענגט די גמרא דוגמאות פון תולדות פון רגל, די ערשטע איז הזיקה בגופה דרך הילוכה, פשט רגל אליין די אב פון רגל איז ווען די בהמה גייט און מיט די פיס צוטרעט עס עפעס אזוי בדרך הילוכה, וואס איז טאמער ער צוטרעט נישט עפעס מיט די פיס נאר מיט די גוף האקט ער עפעס, איז א תולדה דרגל, אדער בשערה דרך הילוכה עפעס טשעפעט זיך אן אין די האר פון די בהמה און די בהמה שלעפט עס אזוי און ס'צוברעכט זיך, איז אויך הזיקה מצוי, איז א תולדה פון רגל, אדער בשליף שעליה, די בהמה טראגט עפעס א משא און גייט און די זאך וואס ס'טראגט האקט אריין אין עפעס, אדער בפרומביא שבפיה, די שטריק וואס ליגט אין די מויל פון די בהמה, אדער בזוג שבצוארה, די גלעקל וואס איז אנגעהאנגען אויף די בהמה טאמער ס'האקט אריין אין עפעס טאמער ס'מאכט עפעס קאלע, איז די אלע זאכן זענען תולדות פון רגל ווייל ס'איז הזיקה מצוי, איז ביי דעם וועט מען אפשר זאגן אז ס'אנדערש ווי די אב, אבער פארוואס? לכאורה איז עס דאך פונקט ווי די אב, מאי שנא רגל, דהזיקה מצוי וממונך ושמירתו עליך, הני נמי הזיקן מצוי וממונך ושמירתן עליך, איז פארוואס זאל עס זיין אנדערש ווי די אב, מוז מען אוודאי זאגן אלא תולדה דרגל כרגל, אז די תולדות פון רגל זענען יא ווי רגל, איי אויף וואס האט רב פפא געזאגט אז די תולדות זענען אנדערש ווי די אב, וכי קאמר רב פפא אתולדה דבור, וועט מען מוזן זאגן אז עס גייט ארויף אויף די תולדות פון בור, אז די תולדות פון בור זענען אנדערש ווי די אב פון בור, יעצט וואס איז די אב פון בור, די אב פון בור איז אזוי, שטייט אין פסוק, וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יכסנו, טאמער איינער גראבט אויף א גריב, אדער ער עפנט אויף א גריב און ער דעקט עס נישט צו, ונפל שמה שור או חמור, עס פאלט אריין א שור אדער א חמור, זאגט דער פסוק, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו, אז דער בעל הבית דארף צאלן, פשט דער וואס האט אויפגעגראבן דעם גריב דארף צאלן, און דער פסוק זאגט אויך והמת יהיה לו, והמת יהיה לו איז פשט אז טאמער די בהמה איז אריינגעפאלן און ס'איז געשטארבן, איז די גוף פון די בהמה גייט צוריק צו די בעל בהמה, און דער וואס האט געגראבן די גריב דארף צאלן די הפרש. על כל פנים דאס איז די אב פון בור, תולדה דבור מאי ניהו, וואס זענען די תולדות פון בור? זאגט די גמרא אילימא וועסטו וועלן זאגן אב עשרה ותולדה תשעה, וועסט וועלן זאגן אז א בור, די בור וואס שטייט אין די תורה איז א גריב פון צען טפחים, דאס איז די אב, א תולדה איז א גריב פון נײַן טפחים, יעצט וואס איז די חילוק צווישן נײַן און צען, איז ווען מען ווי מען וועט באלד זען, א גריב פון צען האבן חזל משער געווען דאס קען הרג'ענען א בהמה, א גריב פון ניין קען נישט הרג'נען א בהמה מילא אז א בהמה פאלט אריין אין א גריב פון ניין און שטארבט דארף מען נישט באצאלן אויפן טויטן בהמה נאר אויף היזקות דארף מען באצאלן ביי א גריב פון ניין על כל פנים וועט מען אפשר זאגן אז צען איז א אב ניין איז נאר א תולדה אבער אויף דעם פרעגט די גמרא וואס עפעס לא תשעה כתיבי ולא עשרה כתיבי ביידע שטייט נישט אין פסוק שטייט אין פסוק כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור דער פסוק רעדט פון א בור, בור קען מיינען אלעס, סיי פון צען און סיי פון ניין. איז ווייטער, מהיכי תיתי אז צען איז א אב און ניין איז א תולדה? זאגט די גמרא ניין, מען קען נאך אלץ זאגן אז צען איז א אב און ניין איז א תולדה, פארוואס? ווייל הא לא קשיא, והמת יהיה לו אמר רחמנא, וקים להו לרבנן עשרה עבדן מיתה, תשעה נזיקין עבדי, מיתה לא עבדי. פשט מען האט פריערט געשמועסט וואס שטייט אין פסוק, סוף פסוק שטייט והמת יהיה לו, פשט דער פסוק רעדט פון א בהמה וואס איז אריינגעפאלן אין א גריב און געשטארבן, איז חזל האבן משער געווען ווי מען האט פריערט אויסגערעדט אז דווקא א גריב פון צען קען הרג'ען א בהמה, א גריב פון ניין נישט, און ממילא איז אז די פסוק רעדט פון א גריב פון צען איז דאס איז די אב, א גריב פון ניין איז נישט קיין אב ס'איז נאר א תולדה, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא סוף סוף זה אב למיתה וזה אב לנזקין, פשט ביידע סיי א גריב פון ניין סיי א גריב פון צען ביידע שטייט אין פסוק, רשי זאגט דא צוויי פשטים איין פשט זאגט רשי אז ביסט גערעכט האסט טאקע אויפגעוויזן פון די לעצטע שטיקל פון די פסוק פון והמת יהיה לו אז מ'רעדט פון א טויטע בהמה און מ'רעדט פון א גריב פון צען, אבער פון דעסטוועגן די רעשט פון די פסוק רעדט זיך נישט פון א גריב פון צען פשט ווען שטייט אין פסוק כי יפתח איש בור כי יכרה איש בור, רעדט די פסוק פון יעדן סארט גריב סיי פון צען סיי פון ניין, און אויף דעם זאגט די פסוק בעל הבור ישלם מ'דארף באצאלן, חוץ פון דעם רעדט די תורה אויך אז טאמער די אקס איז געשטארבן דארף מען באצאלן, חזל האבן געזאגט דאס איז ביי א גריב פון צען, אבער ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, איז ווייטער אויב אזוי קומט אויס אז א גריב פון ניין איז אויך די אב ס'איז נישט קיין תולדה, אזוי זאגט רשי איין פשט, א צווייטע פשט זאגט רשי אז א גריב פון ניין שטייט טאקע נישט קלאר אין פסוק אבער מ'קען עס מדייק זיין פון די פסוק ווייל אז שטייט אין פסוק אז ביי א גריב פון צען דארף מען באצאלן ווען א בהמה איז געשטארבן, קען מען מדייק זיין פון דעם אז יא, ווען די גריב איז צען און די בהמה איז געשטארבן דארף מען צאלן, וואס איז מיט א גריב פון ניין אז די בהמה איז געשטארבן דארף מען נישט צאלן אבער די בהמה איז נישט געשטארבן די בהמה איז נאר ניזוק געווארן דארף מען ווייטער צאלן, קומט אויס אז מען קען עס מדייק זיין פון פסוק איז עס אויך די אב, איז פשט קענסט נישט זאגן אז צען איז א אב ניין איז א תולדה איז נישט דאס איז די תולדה פון בור, נאר וואס דען וואס איז די תולדה פון בור אלא אאבנו סכינו ומשאו שהניחם ברשות הרבים, והזיקו, פשט וואס איז טאמער איינער האט נישט געגראבן א גריב, נאר האט געלייגט א שטיין אדער א מעסער אדער א פעקל אינמיטן רשות הרבים, און איינער האט אריינגעהאקט אין דעם, איז דאס א תולדה פון בור, ווייל ס'איז א מכשול אינמיטן א רשות הרבים, אזוי העט מען אפשר קענען זאגן, יעצט אויב דאס איז די תולדות פון בור, איז קען זיין אויף דעם האט רב פפא געזאגט אז תולדותיהן לאו כיוצא בהן נאר די תולדה איז אנדערש פונעם אב, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא פון וואס רעדט זיך דא, היכי דמי, אי דאפקרינהו, טאמער א מענטש האט געלייגט לאמיר זאגן א מעסער אין רשות הרבים און ער האט עס מפקיר געווען, איז בין לרב בין לשמואל, היינו בור. סיי לויט רב סיי לויט שמואל, הייסט דאס א געהעריגע בור, און אויב ס'הייסט א געהעריגע בור, האט עס די זעלבע דין ווי א בור. איז אוודאי איז עס נישט אנדערש פונעם אב. יעצט וואס האלטן רב און שמואל עמיר שוין זעהן. ווייטער ואי דלא אפקרינהו, טאמער מ'האט נישט מפקיר געווען די מעסער, לאמיר זאגן א מענטש האט געלייגט א מעסער אין רשות הרבים און ער האט עס נישט מפקיר געווען, איז אי לשמואל, דאמר כולם מבורו למדנו, היינו בור, פשט לויט שמואל, איז עס א באר? איז עס א תולדה פון בור און עס איז פונקט ווי בור, איז עס נישט אנדערש ווי בור אליין, ווייטער ואי לרב, דאמר כולם משורו למדנו, היינו שור, פשט לויט רב הייסט עס נישט א בור, נאר עס איז א תולדה דשור, ווייל ווי רשי צייכנט צו, און תוס' רעדט דא אויס באריכות, ס'דא א מחלוקת רב ושמואל, לגבי א מענטש האט לאמיר זאגן א מעסער אדער א פעקל ער לייגט עס אין רשות הרבים, און ס'באלאנגט פארן מענטש, איז לויט שמואל איז דאס א בור, ווייל אזוי ווי ס'איז א בור ברשות הרבים אז איינער קנאקט אריין אין דעם און ווערט ניזוק, איז עס א בור, לויט רב, רב זאגט ניין, רב זאגט ווילאנג ס'באלאנגט פארן מענטש איז עס א תולדה דשור, יעצט ווי תוס' שמועסט אויס ס'נישט קיין גראדע תולדה דשור, פשט ס'נישט קיין תולדה פון קרן ממש, ווייל קרן וואס מ'געפונט ביי שור איז דאך א דרכו לילך ולהזיק, די בעל חי גייט צו די ניזוק, דא איז די ניזוק האקט אריין אינעם פעקל וואס די מענטש האט געלאזט אין רשות הרבים, און ס'נישט ממש א תולדה דקרן, א תולדה דשור, נאר ס'איז א צד השווה פון קרן מיט בור צוזאמען. אבער ס'איז נישט קיין ריינע בור, אזוי האלט רב, שמואל האלט אז ס'איז יא א ריינע בור, על כל פנים זאגט די גמרא ממה נפשך, טאמער די תולדה פון בור איז א מעסער וואס מ'האט געלאזט אין רשות הרבים איז אזוי, טאמער מ'האט עס נישט מפקיר געווען איז א מחלוקת רב ושמואל, לויט רב איז עס אינגאנצן נישט קיין תולדה פון בור, לויט שמואל איז עס טאקע א תולדה פון בור, אבער וואס איז עס אנדערש פון בור? ווייטער טאמער מ'האט עס יא מפקיר געווען איז לויט יעדעם איינעם איז דאס א תולדה פון בור, אבער ווייטער וואס איז דאס אנדערש פון בור? מאי שנא בור שכן תחילת עשייתו לנזק וממונך ושמירתו עליך, הני נמי תחילת עשייתן לנזק וממונך ושמירתן עליך, פשט וואס איז די תכונה וואס מאכט בור בור, וואס מאכט בור אנדערש פון די אנדערע מזיקים, האט מען געזען אז בור איז תחילת עשייתו לנזק, די בור איז די נזק גראד מצוי, פשט א שור לאמיר זאגן איז די שור אליין, ווילאנג ווען ס'איז דא די שור, ווען די שור איז געבוירן געווארן איז נאך נישט דא די היזק, די שור דארף גיין מזיק זיין, די זעלבע זאך ביי רגל, די רגל אליין איז נאכנישט די היזק, די שור איז נישט די היזק, נאר נאכדעם וואס די שור מאכט אן די היזק דעמאלטס געשען די היזק, מה שאין כן בור, ברגע וואס מען גראבט אויף א לאך, איז גראד די היזק מצוי, איז די זעלבע זאך מען לייגט א מעסער אין רשות הרבים, גראד ווי מען האט עס אראפגעלייגט, איז די היזק מצוי, איז פשט ס'איז תחילת עשייתו לנזק, איז היות וואס די אלע ציורים א מענטש לאזט איבער א פעקל אדער א מעסער אדער א וואס זאל נאר נישט זיין אין רשות הרבים, און ס'איז מזיק עפעס, איז עס פונקט ווי בור, פשט ס'איז תחילת עשייתו לנזק, איז אזוי ווי בור דארף מען באצאלן דא דארף מען אויך באצאלן, מיט וואס זאל עס זיין אנדערש פון בור? קען נישט זיין אז ווען רב פפא האט געזאגט תולדותיהם לאו כיוצא בהם האט ער גערעדט פון די תולדות פון בור אלא נאר תולדה דבור כבור מוז מען אוודאי זאגן אז די תולדות פון בור זענען פונקט ווי בור. איי פון וואס האט רב פפא גערעדט? וכי קאמר רב פפא אתולדה דמבעה מוז מען זאגן ער האט גערעדט פון מבעה, די תולדות פון מבעה זענען אנדערש ווי מבעה אליין. יעצט וואס איז דאס מבעה? מאי ניהו אי לשמואל דאמר מבעה זו שן, טאמער מבעה איז ווי שמואל האלט מען האט געזען אז מבעה איז א מחלוקת רב ושמואל, רב זאגט אז מבעה זה אדם, שמואל זאגט מה וועסט שען? איז טאמער דו לערנסט ווי שמואל אז מבעה איז שן, הא אוקימנא תולדה דשן כשן, קענסטו מיר נישט זאגן אז די תולדה פון מבעה איז אנדערש ווי מבעה, ווייל שמואל זאגט מבעה איז שן און די תולדות פון שן האבן מיר פריערט געזען זענען פונקט ווי שן אליין, איז קען נישט זיין. ווייטער אי לרב, דאמר מבעה זה אדם, שוין, עסטו מיר זאגן אז מבעה איז אדם, און אויף דעם זאגט רב פפא אז די תולדות פון אדם איז אנדערש ווי אדם אליין. איז קודם כל מאי אבות ומאי תולדות אית ביה וואו איז דא אבות און תולדות ביי א אדם המזיק? וכי תימא אב ניעור תולדה ישן עסטו וועלן זאגן אז ווען די מענטש איז אויף און ער איז מזיק דאס איז די אב ווען ער שלאפט און ער איז מזיק דאס איז די תולדה אבער זאגט די גמרא קען נישט זיין אז רב פפא האט אויף דעם געזאגט אז די תולדה איז אנדערש ווי די אב ווייל והתנן מ'האט קלאר געלערנט אין א משנה אדם מועד לעולם בין ער בין ישן אז א מענטש דארף באצאלן סיי ווען ער איז אויף סיי ווען ער שלאפט, איז ווייטער די תולדות פונקט ווי די אב. אלא נאר וואס דען עסטו מיר זאגן אכיחו וניעו, א מענטש שפייט, אדער פון זיין נאז שפייט ער ארויס די שמוץ פון די נאז, און דאס איז מזיק, איז דאס הייסט א תולדה דמבעה א תולדה דאדם, און ביי דעם האט רב פפא געזאגט אז די תולדה איז אנדערש ווי די אב. אבער ווייטער, ווי ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא היכי דמי אי בהדי דאזלי קמזקי, טאמער ס'רעדט זיך אז די מענטש האט געשפיגן און אינמיטן שפייען אזוי האט עס מזיק געווען פשט ער האט געשפיגן לאמיר זאגן אויף יענעמס בגדים אויב אזוי כחו הוה איז עס פונקט ווי אים אליין פונקט ווי ער אליין האט מזיק געווען און פארוואס זאל עס זיין אנדערש ווי די אב ווייטער אי בתר דנייח טאמער האט געשפיגן אויף די ערד לאמיר זאגן און שפעטער האט זיך איינער אויסגעגליטשט אויף דעם איז בין לרב בין לשמואל היינו בור איז דאך יעדער מודה אז דאס איז א בור ווייל די גאנצע מחלוקת רב ושמואל וואס מ'האט פריערט געזען איז דארט ווי מ'האט נישט מפקיר געווען דא א מענטש איז זיכער מפקיר זיין שפייעכץ איז א תולדה פון בור און תולדות פון בור האבן מיר געזען און פונקט זענען פונקט ווי די אב פון בור, איז מוז זאגן מוז זיין אלא תולדה דמבעה כמבעה און מוז מען זאגן אז די תולדות פון מבעה זענען פונקט ווי מבעה אליין, איז פון וואס האט רב פפא גערעדט? וכי קאמר רב פפא אתולדה דאש מוז מען זאגן אז רב פפא האט גערעדט פון די תולדות פון אש, יעצט וואס זענען די תולדות פון אש? איז קודם כל אש אליין, וואס איז אש? אש איז א מענטש צינדט אן א פייער און ס'צושפרייט זיך און ס'איז מזיק, יעצט וואס איז די תכונה וואס מאכט אש אנדערש פון אלע אנדערע מזיקין האבן מיר געזען אז ס'איז כח אחר מעורב בו, די ווינט דארף עס בלאזן, און ממילא די מענטש בעצם דארף אויפפאסן אויף דעם, ער ווייסט אז ס'איז דא א ווינט דארף ער אויפפאסן אויף דעם, אז ס'זאל טאקע נישט מזיק זיין, איז יעדע אנדערע מזיק וואס איז כח אחר מעורב בו וועט זיין א תולדה פון אש, און וואס זענען די תולדות למשל, אילימא זאגט די גמרא, אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו, ונפלו ברוח מצויה והזיקו, פשט א מענטש לייגט א שטיין, אדער א מעסער, אדער וואס זאל נאר נישט זיין אויף א דאך, וואס א פשוטע ווינט קען עס אראפ בלאזן, טאמער א שטורעם דארף עס אראפ בלאזן, א נאר א האריקעין א ריזן ווינט בלאזט עס אראפ, איז דאס הייסט נישט קיין תולדה דאש, דאס איז א פשוטע אונס, אבער טאמער א פשוטע ווינט קען עס אראפ בלאזן, איז דאס א כח אחר מעורב בו, דארף א מענטש וויסן, נישט צו לייגן א מעסער אויף א דאך, טאמער א ווינט קען עס אראפבלאזן און טאמער ער לייגט עס יא איז עס א תולדה דאש אבער ביי וועלכע ציור רעדט זיך היכי דמי אי בהדי דאזלי קא מזקי היינו אש טאמער די מעסער פאלט אראפ פונעם דאך און ס'פליט אריין אין עפעס און ס'צושניידט עס און ס'איז מזיק איז דאך עס ממש א תולדה פון אש מאי שנא אש דכח אחר מעורב בה וממונך ושמירתן עליך הני נמי כח אחר מעורב בהן וממונך ושמירתן עליך איז דאך עס ממש פונקט ווי אש יעצט טאמער עס פאלט אראפ אויף די ערד און שפעטער קראכט אריין א מענטש אין דעם איז עס א תולדה דבור איז ממה נפשך די מעסער וואס מען האט געלאזט אויפן דאך איז א תולדה פון עפעס און די תולדה איז פונקט ווי די אב אליין, אלא תולדה דאש כאש. איז אויף וואס האט רב פפא גערעדט? אויף וואס האט רב פפא געזאגט תולדותיהן לאו כיוצא בהן? מוז מען זאגן זאגט די גמרא וכי קאמר רב פפא אתולדה דרגל. פרעגט די גמרא גראד די רגל? הא אוקימנא תולדה דרגל כרגל מען האט דאך פריערט אויסגעבויט אז תולדה דרגל איז כרגל. ענטפערט די גמרא ס'דא איין זאך וואס מען האט פון דעם נישט גערעדט בחצי נזק צרורות, דהלכתא גמירי לה, פשט ס'דא א הלכה למשה מסיני אז ווען א בהמה גייט נארמאל, מ'רעדט ער גייט אונטערוועגנס ס'נישט קיין כוונתה להזיק, און ס'פליעט שטיינדלעך פון אונטער די פיס און ס'איז מזיק עפעס וואס ווערט גערופן צרורות, איז ביי דעם איז דא א הלכה למשה מסיני אז מ'באצאלט נאר חצי נזק, איז דאס איז א תולדה דרגל, און דאס איז אנדערש ווי די אב אליין ביי די אב צאלט מען נזק שלם, ביי די תולדה צאלט מען חצי נזק, פון דעם האט רב פפא גערעדט. איי פרעגט די גמרא, ואמאי קרי לה תולדה דרגל, פארוואס הייסט עס א תולדה דרגל, ס'איז א הלכה למשה מסיני, ס'איז א דין פאר זיך. וואס הייסט עס תולדה דרגל? זאגט די גמרא לשלם מן העליה אז מען צאלט וויפיל ס'האט וויפיל מ'האט געמזיק'ט פשט די דין איז ביי א קרן למשל וואס ביי א תם ביי שור תם באצאלט מען חצי נזק האבן מיר אויך געזען אז מען צאלט די חצי נזק מגופו וויפיל די אקס אליין איז ווערט מען דארף נישט באצאלן מער וויפיל די אקס אליין איז ווערט געווען מה שאין כן ביי שן ורגל צאלט מען נישט מגופו דארט צאלט מען וויפיל די היזק איז ווערט געווען, איז דא די צרורות, טאקע מען צאלט נאר חצי נזק, אבער ס'האט נישט צוטון וויפיל די אקס איז ווערט, ס'האט צוטון וויפיל די היזק איז ווערט, און מיט דעם איז עס א תולדה דרגל. איי פרעגט די גמרא, וואס זאגסטו מיט אזא פשטות אז ס'איז טאקע אזוי, והא מבעיא בעי רבא, רבא האט דאך געהאט אזא בעיא, דבעי רבא, רבא האט געפרעגט חצי נזק צרורות מגופו משלם, או מן העליה משלם, פאר רבא איז עס גארנישט געווען אזוי פשוט, זאגט די גמרא לרבא מיבעיא ליה לרב פפא פשיטא ליה, פאר רבא איז טאקע געווען א בעיא אבער פאר רב פפא איז געווען פשוט אז מען באצאלט מן העליה, פארדעם פאר רב פפא איז געווען פשוט אז ס'איז א תולדה דרגל, איי פרעגט די גמרא לרבא דמיבעיא ליה, אמאי קרי לה תולדה דרגל לויט רבא וואס פאר אים איז גארנישט אזוי פשוט אז מען באצאלט מן העליה, איז פארוואס טאקע הייסט עס תולדה דרגל, ענטפערט די גמרא לפוטרה ברשות הרבים, אז אין רשות הרבים איז מען פטור, מיט דעם איז א תולדה דרגל ווייל א שור תם למשל ברשות הרבים דארף יא צאלן, דא דארף מען נישט באצאלן רשות הרבים, פאר דעם אפילו לויט רבא הייסט עס א תולדה דרגל. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, איז אזוי, מיר האבן געזען די משנה, ארבעה אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבער, יעצט וואס האט די משנה גראד נאכדעם געזאגט, ס'איז אויך נוגע דא צום סוגיא, די משנה האט געזאגט, לא הרי השור כהרי המבעה, ולא הרי המבעה כהרי השור, אז מען קען נישט ארויסלערנען מבעה פון שור און נישט שור פון מבעה, ווייל ביידע האבן חומרות וואס די אנדערע האט נישט. יעצט, די גמרא דא אין די קומענדיגע סוגיא, גייט קודם כל וועלן וויסן וואס איז דאס מבעה,

דכתיב שטייט אין פסוק אין ישעיה אמר שומר אתא בוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו, אם תבעיון בעיו איז א לשון פון בעטן אז טאמער א מענטש וועט בעטן תשובה קען מען תשובה טון, על כל פנים בעטן איז א זאך וואס איז נאר שייך ביי א מענטש, און ממילא זאגט רב אז די לשון מבעה גייט ארויף אויף א מענטש אויף א אדם המזיק, ושמואל אמר, שמואל זאגט מבעה זה השן דכתיב שטייט אין פסוק אין עובדיה לגבי די השמדה וואס די אייבערשטער וועט משמיד זיין אדום שטייט אין פסוק איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו, נבעו איז א לשון מבעה, מאי משמע? ווי זעט מען אין נבעו די ענין פון שן? זאגט די גמרא כדמתרגם רב יוסף, איכדין אתבליש עשו אתגלין מטמרוהי, פשט מ'וועט זוכן ביי עשו און מגלה זיין זיין באהעלטעניש און זיינע עבירות, איז זעט מען אז נבעו איז א לשון פון מגלה זיין, אזוי ווי די ציין האט מען געזען איז דאך לפעמים מגולה לפעמים מכוסה זעט מען ס'גייט ארויף אויף ציין, און ממילא האלט שמואל אז נבעו, מבעה אין די משנה איז שן, און רב ווי מ'האט געזען האלט אז מבעה איז אדם. פרעגט יעצט די גמרא ורב מאי טעמא לא אמר כשמואל, פארוואס זאגט נישט רב אז מבעה איז שן? זאגט די גמרא אמר לך, ווייל ער קען ענטפערן מי קתני נבעה, שטייט דען אין משנה נבעה? נבעה וואלט געקענט מיינען ציין, ווייל נבעה איז פשט א זאך וואס ווערט אויפגעדעקט, מבעה איז א לשון פון א זאך וואס דעקט אויף עפעס אנדערש, איז קען נישט זיין אז מבעה מיינט ציין, אויף וואס דען מבעה מיינט אדם. ווייטער שמואל מאי טעמא לא אמר כרב, פארוואס זאגט נישט שמואל ווי רב? זאגט שמואל אמר לך מי קתני בועה, ווען ס'וואלט געשטאנען אין די משנה בועה קענסטו זאגן ס'גייט ארויף אויף א מענטש וואס בעט, מבעה איז א לשון ער מאכט אנדערע בעטן איז ווייטער ס'איז נישט משמע אז מ'רעדט דא פון א מענטש נאר וואס דען ס'מיינט שן, זאגט די גמרא מכדי קראי לא כמר דייקי ולא כמר דייקי איז רב מאי טעמא לא אמר כשמואל, פשט נישט רב'ס לשון שטימט אינגאנצן און נישט שמואל'ס לשון שטימט אינגאנצן, איז אויב אזוי פארוואס טאקע זאגט נישט רב ווי שמואל, ענטפער מיר נישט ווייל מי קתני נבעה, ווייל אויף דעם קען איך דיר אויך זאגן מי קתני בועה, פשט די לשון שטימט ממילא נישט, און פארוואס טאקע האלט ער נישט ווי שמואל אז מבעה זה השן, ענטפערט די גמרא, ווייל תנא שור וכל מילי דשור, רב האלט אז אין שור ליגט שוין קרן שן ורגל, איז פשט די משנה האט שוין גערעדט פון שן, מוז זיין אז מבעה איז אדם, איי שמואל נמי תנא ליה שור, לויט שמואל שטייט דאך אויך שור, ענטפערט די גמרא, אמר רב יהודה תנא שור לקרנו, ומבעה לשינו, פשט לויט שמואל, שור מיינט טאקע נישט קרן שן ורגל, שור מיינט נאר קרן, מבעה מיינט שן, יעצט וואס טוט זיך מיט רגל, ווי ווערט רגל דערמאנט אין די משנה, עט מען באלד טאקע זען אז לויט די פשט ווערט רגל נישט דערמאנט אין די משנה, און טאקע מיט דעם גייט מען אפפרעגן די פשט פון רב יהודה, אבער אזוי ענטפערט רב יהודה אדערווייל, אז שור מיינט קרן, און מבעה מיינט שן. יעצט, נאכדעם וואס רב יהודה האט דא פעסטגעשטעלט אז שור איז קרן און מבעה איז שן, דארף מען יעצט פארשטיין וואס שטייט ווייטער אין די משנה לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור. פשט, וואסערע חומרא איז דא ביי שור ביי קרן וואס איז נישט דא ביי מבעה וואס איז נישט דא ביי שן? און וואסערע חומרא איז דא ביי שן וואס איז נישט דא ביי קרן? זאגט טאקע די גמרא, איז רב יהודה מסביר והכי קאמר, לא ראי הקרן שאין הנאה להזיקו, כראי השן שיש הנאה להזיקו. ס'איז זייער מאדנע ווערטער, די גמרא וועט זיך גראד שטעלן אויף דעם. אבער פשטות זאגט דא רב יהודה אז קרן האט א חומרא. וואס איז די חומרא פון קרן? אז ס'איז אין הנאה להזיקו. מה שאין כן שן וואס הנאה להזיקו ממילא קען מען נישט ארויסלערנען שן פון קרן. יעצט איז זעהר מאדנע דיבורים, ווייל ביז יעצט האט מען געזעהן פונקט פארקערט, ביז יעצט האט מען געזעהן אז ווען ס'וואלט געשטאנען אין די תורה אין הנאה להזיקו פארשטייט זיך וואלט איך געקענט ארויסלערנען יש הנאה להזיקו פון דעם ווייל יש הנאה להזיקו איז א חומרא, ווייל מה דאך אז ביסט מחויב צו באצאלן דארט וואו ס'איז אין הנאה להזיקו דארט וואו די בהמה האט נישט הנאה איז פארשטייט זיך אז האט הנאה אוודאי דארף מען באצאלן, אזוי האט מען געזעהן ביז יעצט, דא זעהט מען פונקט פארקערט אז די תורה איז מחייב ביי אין הנאה להזיקו קען מען נישט ארויסלערנען יש הנאה להזיקו פון דעם פארוואס וואס איז די סברה ווי תוס' איז מסביר די סברה איז אזוי ווייל דאס איז אלץ א הוה אמינא באלד מ'זעט די גמרא זאגט פונקט פארקערט אבער די הוה אמינא צו זאגן אזוי איז איז אז ווען א בהמה איז מזיק און ס'איז אין הנאה להזיקו דארט פאדערט טאקע די תורה פון די באלעבאס פאס אויף די בהמה זאל נישט מזיק זיין אבער ווען די בהמה גייט דא הנאה האבן די בהמה זעט אן עפל ער וויל גיין עסן די עפל דא איז דא א צד צו זאגן אז ביסט אינגאנצן נישט מחויב צו באצאלן ווייל כ'האב נישט קיין כח אפצושטעלן א בהמה ווען די בהמה איז אנגעצינדן אויף א עפל. איז דא וואלט געווען א צד צו זאגן אז ס'איז א אונס און מ'דארף נישט באצאלן. און ממילא קומט אויס לויט דעם הסבר איז אין הנאה להזיקו א חומרא. אזוי זאגט רב יהודה פשט אין די משנה פארדעם קען מען נישט ארויסלערנען שן פון קרן, ווייל קרן איז אין הנאה להזיקו, און שן איז יש הנאה להזיקו, די זעלבע זאך פארקערט אויכעט, ולא ראי השן שאין כוונתו להזיק, כראי הקרן שכוונתו להזיק, מ'קען אויך נישט ארויסלערנען קרן פון שן, ווייל שן איז אין כוונתו להזיק, און קרן איז כוונתו להזיק און ווייטער. דאס איז פונקט פארקערט פון די סברות מען האט געזען ביז יעצט, ביז יעצט האט מען געזאגט אז מה דאך ווען ס'איז אין כוונתו להזיק אז ער דארף באצאלן, פארשטייט זיך ווען ס'איז די כוונה איז צו מזיק זיין אוודאי דארף מען באצאלן, דאס איז די פשוטע סברה, דא זעט מען עפעס פלוצלינג פונקט פארקערט, און ווייטער עט מען דארפן זאגן ווי תוס' שמועסט אויס אז די סברה איז אז ווען ס'איז אין כוונתו להזיק דארט פאדערט די תורה אויפצופאסן אויף די בהמה, אבער ווען די בהמה איז צולאזט ווען ס'איז כוונתו להזיק איז דא געווען א צד צו זאגן אז ניין, אז מען דארף נישט באצאלן, איז דאס איז די כוונה פון די משנה ווען די משנה זאגט לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור. יעצט פרעגט די גמרא אויף דעם לעצטן שטיקל אז לא ראי השן שאין כוונתו להזיק כראי הקרן שכוונתו להזיק פשט מען קען נישט ארויסנעמען כוונתו להזיק פון אין כוונתו להזיק פרעגט די גמרא ולאו קל וחומר הוא און די קשיא פון די גמרא איז דאס וואס אונז האבן ארויסגערעדט, פשט, איך פארשטיי נישט וואס די פארקערטע סברה איז, איז דאס דען נישט קיין קל וחומר, ומה שן שאין כוונתו להזיק חייב, קרן שכוונתו להזיק לא כל שכן, פשט האסט פארלוירן דיין קאפ? ביז יעצט וואס רעדט מען? אז כוונתו להזיק איז א סיבה צו מחייב זיין, מה דאך מען איז מחויב ווען די בהמה האט נישט קיין כוונה מזיק צו זיין, איז אוודאי ווען די בהמה איז צולאזט אינגאנצן און איז מזיק די גאנצע שטאט אוודאי דארף מען באצאלן, וואס איז די סברא צו זאגן פארקערט? זאגט די גמרא ניין, ס'איז דא א סברא צו זאגן אז אפילו ס'איז כוונתו להזיק דארף מען נישט באצאלן, פארוואס? ווייל איצטריך סלקא דעתך אמינא מידי דהוה אעבד ואמה, עבד ואמה לאו אף על גב דכוונתן להזיק אפילו הכי פטירי, הכא נמי לא שנא. פשט ביי א עבד און א אמה ביי עבד כנעני איז די דין אז טאמער א עבד כנעני איז מזיק איז די בעל הבית פטור צו באצאלן, און ממילא זעהט מען אז כוונתו להזיק, און אויך נישט קיין סיבה מחייב צו זיין, און ממילא מאכט מען נישט אזא קל וחומר. אמר רב אשי פרעגט עס רב אשי גראד אפ, אטו עבד ואמה לאו טעמא רבה אית בהו? פשט דארט איז דא א טעם פארוואס א א בעל הבית איז נישט מחויב צו באצאלן ווען די עבד איז מזיק אפילו כוונתו להזיק פארוואס שמא יקניטנו רבו וילך וידליק גדישו של חבירו ונמצא זה מחייב את רבו מאה מנה בכל יום פשט טאמער דער בעל הבית וועט דארפן צאלן, ער דער עבד ער וועט זיין נערוועז אויף זיין בעל הבית איז יעדן טאג גייט ער אנצינדן א צווייטנס פעלד און ער ווייסט דער בעל הבית וועט דארפן צאלן פאר דעם האבן חז"ל שפעציעל גע'פטר'ט אבער נישט ווייל ס'דא דא עפעס א סברה אז ביי כוונתו להזיק דארף מען נישט באצאלן איז אבער אזוי ווייטער צוריק שווער וויאזוי קען רב יהודה זאגן אז לא ראי השן שאין כוונתו להזיק כראי הקרן שכוונתו להזיק אז מ'קען נישט ארויסלערנען קרן פון שן ווייל שן איז אין כוונתו להזיק און קרן איז כוונתו להזיק פונקט פארקערט מה דאך אין כוונתו להזיק דארף מען באצאלן אוודאי און אוודאי כוונתו להזיק דארף מען אויך באצאלן און די זעלבע זאך אויף די פריערדיגע זאך, מה דאך קרן וואס אין הנאה להזיקו דארף מען באצאלן, איז פארשטייט זיך שן וואס יש הנאה להזיקו איז אוודאי דארף מען באצאלן, פשט די סברות פון רב יהודה זענען פונקט פארקערט, אלא נאר זאגט טאקע די גמרא אביסל אנדערש פונקט פארקערט, פשט אז מען דארף טאקע זאגן אז נישט דאס האט רב יהודה געזאגט נאר וואס דען, רב יהודה איז מסביר די משנה אזוי פריך הכי, לא ראי הקרן שכוונתו להזיק, כראי השן שאין כוונתו להזיק, ולא ראי השן שיש הנאה להזיקו, כראי הקרן שאין הנאה להזיקו, דאס שטימט זייער גוט. פשט די משנה זאגט אונז אז ווען ס'וואלט געשטאנען קרן אליין, וואלט מען נישט געקענט ארויסלערנען שן פון קרן ווייל קרן איז כוונתו להזיק, און שן איז אין כוונתו להזיק, און דאס דאס איז זייער גוט ווייל כוונתו להזיק איז א סיבה צו מחייב זיין, און די זעלבע זאך מ'קען נישט ארויסלערנען קרן פון שן, ווייל שן איז יש הנאה להזיקו, און קרן איז אין הנאה להזיקו, און יש הנאה להזיקו איז א סיבה צו מחייב זיין, און ממילא שטימט די משנה לויט רב יהודה'ס הסבר. אבער נאכאלץ פרעגט די גמרא די קשיא פון פריערט, ורגל מאי שייריה, וואס טוט זיך מיט רגל? רב יהודה האט אינגאנצן לויט רב יהודה'ס הסבר רעדט די משנה אינגאנצן נישט פון רגל. שור זאגסטו מיינט קרן, מבעה זאגסטו מיינט שן, וואס טוט זיך מיט רגל? ענטפערט די גמרא, כשהזיק חב המזיק, לאתויי רגל. פשט, שטייט בהמשך המשנה כשהזיק חב המזיק לשלם, איז דאס דארט איז מרומז רגל. יעצט אנדערע ראשונים זאגן אז ס'מיינט נישט די כשהזיק חב המזיק וואס שטייט ביי אונזער משנה, נאר ס'מיינט די כשהזיק חב המזיק וואס שטייט אין א משנה אויף דף ט דארט שטייט אויך כשהזיק חב המזיק על כל פנים די משנה איז טאקע מרמז רגל איי פרעגט די גמרא וליתנייה בהדיא פארוואס קען עס נישט די משנה קלאר זאגן איז מחמת די קשיא פרעגט טאקע די גמרא אפ מיט דעם רב יהודה'ס פשט אלא אמר רבא מילא זאגט רבא א נייע פשט אין שמואל תנא שור לרגלו ומבעה לשינו פשט שור מיינט נישט קרן ווי רב יהודה האט געזאגט נאר שור מיינט רגל און מבעה מיינט שן. איי וואס טוט זיך מיט קרן? פארוואס שטייט נישט קרן אין אונזער משנה? וועט די גמרא באלד פרעגן. יעצט קודם איז רבא מסביר, אויב שור מיינט טאקע רגל און מבעה מיינט שן, איז וואס איז פשט אין די המשך המשנה? די משנה זאגט, לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור, אויב שור מיינט רגל און און מבעה מיינט שן, איז ווי אזוי איז מען דאס מסביר? והכי קאמר איז רבא דאס מסביר, לא ראי הרגל, שהזיקה מצוי, כראי השן, שאין הזיקה מצוי. פשט רגל ווי רשי זאגט אפילו שן איז טאקע הזיקה מצוי אבער עס איז נישט אזוי מצוי ווי רגל. און מילא ווען ס'וואלט געשטאנען נאר רגל אין די תורה וואלט איך געזאגט רגל איז מען טאקע מחויב ווייל ס'איז הזיקה מצוי ס'איז גאר שטארק בנמצא. מה שאין כן שן וואס איז ווייניגער בנמצא דארט איז מען נישט מחויב. און די זעלבע זאך וואלט איך געזאגט פארקערט ולא ראי השן שיש הנאה להזיקו, כראי הרגל שאין הנאה להזיקו. שן האט אויך א חומרא אז ס'איז יש הנאה להזיקו וואלט איך נישט געקענט ארויסלערנען רגל פון שן ווייל שן איז יש הנאה להזיקו רגל איז אין הנאה להזיקו דאס איז פשט אין משנה. איי וקרן מאי שייריה, פארוואס שטייט נישט קרן אין אונזער משנה? ענטפערט רבא די זעלבע תירוץ וואס שמואל האט געזאגט כשהזיק חב המזיק לאתויי קרן, ס'איז טאקע מרומז אין משנה, איי וליתנייה בהדיא זאל עס שטיין קלאר, זאגט די גמרא, במועדין מתחילתן קמיירי, בתמין ולבסוף מועדין לא קמיירי, פשט די משנה האט נאר געוואלט אויסרעכענען זאכן וואס זענען מועד מתחילה וואס מ'דארף צאלן נזק שלם, וואס לויט שמואל שטימט עס זייער גוט, די משנה האט גערעדט סיי פון שן, סיי פון רגל, סיי פון אש, סיי פון בור, ביי די אלע איז מען א מועד מתחילתן, מה שאין כן קרן, קרן איז מען דאך א תם די ערשטע דריי מאל, פון דעם האט די משנה נישט גערעדט, און דערפאר שטייט עס נישט ביי אונזער משנה.